ג' חלקים משיחה אויף אור י' כסלו תשמ ד. צוזאמען דערמיט איז דאס אין פרשת וישלח און פרשת וישלח גופא, פון רביעי ביז חמישי, די תורה פונעם אלטן רעבן כמוזכר לעיל, וואס דארטן זאגט מען בסיום וחותם, וואס דאס איז דער סיום וחותם פון זמן הגלות. ויבא יעקב שלם, אז בשעת יעקב האט פארענדיגט דעם גלות ביי לבן'ען, איז ויבא יעקב שלם אין ארץ הקודש, אין אן אופן פון שלם, וואס ער, זאגט מען אויף דערויף אז ער איז כלול מכל הנשמות, איז בשעת ויבא יעקב שלם, איז אט דעמאלט געקומען יעדע נשמה בישראל. מעולם עד עולם, ווי דער לשון פון איגרת הקודש איז זי געקומען שלם אין שכם, וואס מעשה אבות סימן לבנים כמדובר כמה פעמים, איז דאס ניט נאר א סימן וואס ער איז מער ניט ווי מברר אז מען זאל וויסן זיין אז דאס א סימן פון א בעל חי טהור, מה שאין כן אז דער סימן איז ניטא.

איז דאס געווארן בשעת די נשמה ווי זי איז געווען כלול אין יעקב'ן איז זי געקומען שלם אין עיר שכם פון חרן פון גלות לבן, און באחרי אויכעט פון די איומים פון עשו'ן וואס האט זיך דערנאך אויסגעלאזט אין א ענין של אתהפכא פון וישקהו, וואס דאס איז אויכעט איינער פון די ביאורים ווי אזוי דאס פדה בשלום איז שוין געווען בזמן יעקב ווי ער זאגט אין די מאמר פדה בשלום האמור לעיל געדרוקט אין שערי תשובה פון בעל הגאולה וואס מ'האט פריער גע'חזר'ט נקודות פון אים אז דאס איז דער וישקהו בכל לבו פון עשו און מיט דעמאלט איז געווען דער פדה בשלום. ס'איז אבער געווען הצאן רכות עלי וכו' האט זיך דאס דערנאך פארצויגן און דערנאך ווערט דאס א גאולה פרטית בכל אחד ואחד בעבודתו בכל יום ויום, ווי ער זאגט אין איגרת הקודש אז תפילה איז דאס די זמן פון פדה בשלום נפשי זמן התפילה בכל יום ויום פון יעדן אידן המתפלל. און אויף דערויף טײַטשט רשי גלײַך אָפּ, וואָס דערפֿון איז די הוכחה, אַז דאָס איז פּשוטו של מקרא, פֿאַרשטאַנדיק אַפֿילו פֿאַר אַ בן-חמש למקרא, אַז דאָס מיינט מען ניט נאָר שלם ברוחניות אַליין, נאָר דאָס מיינט מען צום אַלעמערשטן שלם בגופֿו, ער האָט אַ געזונטן גוף, אַ גוף קדוש, און אַ געזונט, אַ שלם ברמח אבריו ושסה גידיו. דערנאך זאגט מען אויכעט שלם בממונו, ווי רשי ברענגט אראפ, דערנאך אויכעט שלם בתורתו, און דערנאך איז ער מוסיף נאך אין מדרש ניט פשוטו של מקרא, דערפאר ברענגט עס רשי ניט אראפ, אבער אין מדרש איז דאס אויכעט מפורש אז שלם בבניו, וואס בבניו האט זיך דאס די ביידע פירושים. בניו ממש, און בניו ווי ער זאגט אין ספרי הבנים ושננתם לבניך, אלו התלמידים, ווי רשי טייטשט דארטן אפ אין פשוטו של מקרא אז תלמידים קרויים בנים, וואס אט דאס גיט בשעת די קביעות השנה פון י' כסלו קומט אויס אין דעם שיעור. וואס ער איז נותן כח ועידוד וזירוז פון יום רביעי אין פרשת וישלח, זאגט מען אז דער שיעור פון דער לימוד התורה איז, און דער חסרון, אז די אלע עניינים וואס טוען זיך פאר דערויף וועגן וועלכע ס'רעדט זיך אין דעם זעלבן שיעור, און מיט וואס ווערן זיי אפגעשלאסן, און אין וועלכע ריכטונג גייט מען אין זיי, אז זאל ווערן דערנאך אז ס'ווערט שלם בגופו. ושלם בממונו ושלם בתורתו ושלם בבניו, און מען גייט אריין אין שכם, וואס דאס איז כאמור דער ענין פון גורלנו לעמוד לשרת לפני הוויה, ווי דער רמב ם טייטשט דאס אפ אין סוף הלכות שמיטה ויובל אז כל איש ואיש מישראל וואס נדבו לבו לעמוד לשרת לפני הוויה. וואס דאס איז כאמור אויכעט די הוראה, נוסף אויף די הוראה פון יום הרביעי, אויכעט די הוראה פון דעם שיעור אין פרשת השבוע אין פרשת וישלח, נוסף אויף די כללות הלימוד פון פרשת וישלח, וואס וישלח יעקב מלאכים אל עשיו, וכאמור לעיל. ווייס מען אז יעקב איז אין זיך כולל כל הנשמות שבישראל מעולם ועד עולם ווי דער לשון פון דעם אלטן רבין אין איגרת הקודש איז בשעת וישלח יעקב מלאכים האט דאס געשיקט כל נשמות שבישראל און וואס זאגט צו אן עשו'ן עם לבן גרתי אמת מ'איז טאקע געווען אין גלות און געווען אין גלות עשרים שנה עבדתיך. ביום אכלני חורב וקרח בלילה דארפסטו אבער וויסן זיין אז גרתי איז ער געווען אין גלות מער ניט ווי א גר, און מיט ווא פארוואס איז דאס פארבונדן מיט גרתי תריג מצות שמרתי? ווי דערנאך איז רשי דערנאך מסיים אויף ויבא יעקב שלם אז ער איז געווען לא שכח תלמודו אפילו ווען ער איז געווען בבית לבן. און אויף דאס זאגט מען דער כללות, כללות הענין איז אז מען שיקט, יעדער איד שיקט אנזאגן עשו'ן ער זאל וויסן זיין אז דער איד איז מוכן צו גאולה האמיתית והשלימה. ומצדו איז שוין עשו אויכעט מוכן. דערנאך האט זיך ארויסגעוויזן אז ס'האט זיך אריינגעמישט מלאכים באמצע, און דערנאך אריינגעמישט זיך מלאכים ממש, זענען געקומען צו גיין מיט א ידיעה אז עשו איז נאך נישט פארטיג, במילא זאל דערפאר יעקב ובניו נאך שטעקן אין גלות, אינגאנצן אין ארט און ארדנונג. אז יעקב איז פארטיג, און כולל כל נשמות שבישראל איז עם לבן גרתי און תריג מצות שמרתי, איז וואס האט עשו א ברירה דא עפעס וואס צו זאגן? זעט מען אבער אז ס'איז געווען דער ענין אז פון דעמאלט אן שטייט מען אין צרות צרורות ביז די צרות פון עקבתא דמשיחא. שרייבט אבער דער בעל הגאולה אין דעם ספר דרכי תשובה וואס מען האט איצטער איבערגעדרוקט, אז נאך דערויף ווי עס איז געווען די גזירת הוליסיה בזמן ווי ער דערמאנט דעמאלט, איז האט מען שוין יוצא געווען פאר חבלי משיח בכל הענינים, און איצטער כלו כל הקיצין קען ער קומען און דארף קומען בדרכי נועם ובדרכי שלום. וכאמור אין דעם זעלבן ספר איז דאס געדרוקט. וואס כ'האב דא שאלות אויף תוכן וואס האט געטראפן מיט דרייסיג יאר פערציג יאר צוריק וכו' וכו', אבער אזוי שטייט אין דעם ספר פון דעם בעל הגאולה און דאס איז אויך געדרוקט געווארן. און בשעת ס'איז דא דער וישלח ממש. וואס בשעת ס'ווערט ממש ווערט שלוחו של אדם כמותו ממש, דורך דערויף וואס ס'איז כבדו את המצוות שהן שלוחי, אט דעמאלט קערט דאס איבער, ווי ער ברענגט אויכעט אראפ אין דעם מאמר פון פדה בשלום, אז פדה בשלום איז אין אן אופן אז ונהרו אליו כל הגוים, אז ניט מ'דארף מיט זיי מלחמה האבן מ'וועט אפילו נישט דארפן מיט זיי איינשמועסן זיי זיי וועלן מעצמם ונהרו אליו כל הגוים ביז אין אן אופן ווי ער ברענגט אויכעט אראפ והיו מלכים אומניך און ס'וועט דעמאלטס זיין מקויים ווערן וואס יעקב האט זיך מבטיח געווען וכאמור לעיל בשם כל נשמה שבישראל מעולם ועד עולם. אז אבוא אל אדוני שעירה איז רש"י מפרש אז הרחיב לו את הדרך, ניט ער האט געמאכט אן ענגע זאך, דאס א ענין של הרחבה אילו זכינו, און דערנאך וועט זיין הרחיב לו את הדרך און מתי יבוא. ואולם ביז ווען ס'וועט קומען משיח צדקינו, וואס דעמאלט וועט זיין ועלו מושיעים בהר ציון, לשפט את הר עשיו, און ווי ער איז מסיים אין ילקוט שמעוני במקומו אין עובדיה, וואס ער איז געווען א גר אדומי מיני' ובי' אבא לישדי' בי' נרגא ווי די גמרא זאגט אויף דערויף מפורש אז דאס איז אתהפכא פון לעומת זה, מאכט מען גאולה לאתבא צדיקייא בתיובתא, אז ס'ווערט די גאולה צוזאמען מיט די תשובה, במהרה בימינו ממש מקיים זיין די הבטחה פון יעקב'ן, ויעקב אבינו בראשנו, אז מ'קומט ועלו מושיעים בהר ציון לשפט את הר עשיו, והיתה להוי' המלוכה בגאולה האמיתית והשלימה, במהרה בימינו ממש לחיים.